א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה. ס'איז אויך ערב פורים. א גוט יאר, איך לייג ארויף אביסל פריער די וואך דעם האטליין ווייל ס'איז די סוף וואך, פרייטאג געפאלט דאך פורים און שבת קען מען דאך נישט אויסהערן די אלע זאכן, און בכלל דארף מען צוקומען צו פורים אזוי ווי עס דארף צו זיין, צוגעגרייט מיט תחינות מיט תשובה, דאס איז זייער וויכטיג אז איך זאל ארויף לייגן אפאר ווערטער, קודם האב איך געוואלט רעדן, ס'איז נישט מיין פארטעי אז איך זאל רעדן פון אנדערע ווייל פארשטייסט, כ'מיין פארוואס ווייל וויפיל יענער טוט נישט אויף עפעס טוט דאך יעדער אויך יעצט איך האב אמאל גערעדט אויף אים איך האב מקבל געווען לשון הרע'ס פון אפאר תלמידים עס איז נישט קיין חילוק אבער איך האב אויפגעהערט ווייל ער האט זיך אסאך געטשענדזשט ער האט אליין אמאל געזאגט קודם די בולשיט אז ר' נחמן שטייט ביי די טיר פון גיהנום און ער לאזט נישט אריין ווער ס'האט געזאגט תיקון הכללי דאס איז אזא זאך וואס איך זאג אייביג איך וויל ענק מסביר זיין יעדער רבי ווייסט מיט וועלכע חסידים ער האט צוטון יעצט ס'געווען איינער וואס ער האט געהייסן ר' אהרן, ער איז געווען א דיין אין אומאן, דער, ער איז געווען דער אומאנער דיין, יעצט ר' נחמן האט שוין לאנג געוואלט ארויסגעבן די צען קאפיטלעך תהילים, דעם ווי אונז רופן מיר עס דער צענזורירטער תהילים, שוין לאנג געוואלט ארויסגעבן, נאר ער האט עס נישט ארויסגעגעבן, פארוואס? ער האט אלץ געזאגט אן אנדערש מאל, עד כדי כך אז ר' נתן שרייבט אז ער האט עס געכאפט, ער האט געכאפט דעם גאנצן ווי ר' נחמן האט עס פארשריבן אמאל, נאר ער האט עס שנעל באהאלטן, האט נישט געוואלט אז ר' נחמן זאל וויסן אז ער ווייסט. איר הערט דאס איז א חסיד פון א רבי. כ'האב דאך געמיינט אז דער רבי ווייסט אלעס נאר גארנישט קודם האט ער עס באהאלטן. סא עס איז נישט דא איז עס נישט דא. זיכער גוט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איז דאס איז קלאר אז ר' נחמן האט שוין געהאט דאס לאנג פארשריבן. ער האט נאר געווארט א צייט עס זאל ארויסקומען. יעצט איך וויל פארשטיין א זאך. ער האט געהאט א רבי נתן א תלמיד. פאר אים האט ער עס נישט מגלה געווען. נאר פארן דיין פון אומאן פון אומאן. נאכדעם איז געווען נאך איינער וואס א יענעם האט ער עס אויך אינאיינעם מגלה געווען. ער האט עס געזאגט ר' אהרן. איי דיי און פארטיג. פרעג איך אייביג א קשיא, אויב ר' נחמן אליין דעם בעסטן תלמיד איז געווען ר' נתן, וואס ר' נחמן אליין האט געזאגט ווען נישט ר' נתן בלייבט פון אונז אביסל שיימעס, ווייל ר' נחמן איז נישט געווען קיין שרייבער, ר' נתן האט געשטעלט די זאך אויפן פלאץ, און ר' נתן איז געווען א פייטער אויך. איז פרעגט זיך א שאלה, פארוואס האט ער עס נישט מגלה געווען פאר ר' נתן? די ענפער איז עס איז זייער פשוט, איך דארף נישט צופיל אריינגיין, די ענפער איז ווייל נישט פאר יעדן חסיד קען מען פארקויפן די זעלבע נארישקייט מיט תורת לק ס'איז דא חסידים וואס מען קען זיי פארקויפן מער תורת לאקשן, ס'איז דא חסידים וואס מען קען זיי ווייניגער פארקויפן, ס'איז דא, מ'וואטשט וויאזוי מען פארקויפט, די באדעם ליין איז, פאר ר' נתן האט ער זיך נישט געטרויט צו זאגן, און אזוי ווי ס'איז שוין ארויסגעקומען און ס'איז שוין געווען א מציאות, אז ר' נתן זאל זיך גיין קריגן אויף די גאנצע זאך, האט ער שוין נישט געוואלט, דאס איז געווען א פערפעקט פלענד סטארי. עניוועי, איך וויל נישט אריין

איה דארטן אין ברסלב אין אומאן האט רבי נחמן נישט געזאגט אז ער זאל שרייבן דעם ספר ליקוטי מוהרן, יעדער האט זיין אויפגאבע אין לעבן, עס איז געווען אמאל א מעשה אז מען האט געוואלט בויען א מקווה אין וויליאמסבורג און קלויזנבורג רב האט נישט געוואלט דעם סאטמאר רב'ס בור על גבי בור מען האט זיך ארום געריסן אהער און אהין, די סוף איז געווען סאטמאר רב איז געווארן ווילד און ער האט געגעבן א זאג פאר א פאר אריינגערופן אפאר נאנטע ידידים און. ער האט געזאגט רויט אדער טויט איך דארף האבן פון יעדן פון פון ענק הונדערט דאלאר איך זאל קענען בויען די מקווה. שוין ס'איז אדורך נאכמיטאג איז אריינגעקומען רבי לייבעלע גליק האט אראפגעלייגט זיין הונדערטער איז אריינגעקומען נאך מענטשן זיי האבן אראפגעלייגט זייערע הונדערטערס האט די רבי געפרעגט וויאזוי האט עטס אזוי שנעל געשאפט אזויפיל געלט האבן זיי געזאגט רבי מאיר פלעגט בודק זיין מיטן נאמען אז איינער געהייסן כידור האט ער געוויסט ער איז א ממזר פארוואס ס'איז דא א פסוק כי דור תהפוכות המה. אז דער רבי האט אונז געזאגט א לשון רויט אדער טויט האבן מיר געוואוסט אז ביי די טויטע ליגט דאס געלט. און גיי קלאפ אריין צום טויטן און זאג אים גיב מיר א דאלער. זענען זיי געגאנגען אין בית החיים און זיי האבן אנגעברענגט א פיר פינעף שעה און זיי האבן געמאכט מלא'ס. מלא'ס דא ווער ס'ווייסט אויב מ'מאכט מיט אפענע אויגן איז עס פופציג דאלער אויב מ'מאכט מיט צוגעמאכטע אויגן איז עס הונדערט דאלער. פארוואס איז עס מער? ווייל זייער אסאך פלעגן.

זיך רעכענען מיט אלע שיטות, אמאל מיט די שיטה אמאל מיט יענע, ווייל יעדע שיטה האט עפעס א אחיזה אין די תורה, איז אזוי ווי אלע יארן האמיר אזוי געמאכט ס'זאל נישט דורכגיין דעם ארומגענומענע זאך, וועמיר יעצט מאכן ס'זאל יא דורכגיין, יוצא צו זיין די און די שיטה. ס'איז אויך דא א מעשה פון באבע סאלי, מ'האט אמאל געדארפט כשר'ן א מקווה אבער ס'איז שוין געווען נאכן עונת הגשמים, בקיצור ער איז געגאנגען און ער האט געהייסן אז מ'זאל אויסטרוקענען די מקווה און ס'וועט זיין וואסער, דער אייבערשטער וועט מאכן אז ס'וועט זיין וואסער, נישט געזארגט. ס'איז געקומען דערצו, מ'האט עס געכשר'ט, און ס'האט זיך אראפגעלאזט א מבול רעגן, אז ס'איז געווען א מחיה. שפעטער האט ער זיך דערמאנט אז ס'איז דא איינער פון די ספרדישע פוסקים וואס ער האלט אז אויף אזא אופן איז עס נישט כשר, האט ער געהייסן יעדן איינעם מ'זאל ארויסשעפן מיט אמפערס די מקווה, מ'גייט מאכן א נייע מקווה, ס'זאל אויסהאלטן אויף יענע שיטה. בקיצור, ס'האט נישט געדויערט לאנג, דער עולם האט זיך. ארומגעריסן מיט אים קודם סיי ס'איז דאך יעצט שוין נישט עונת הגשמים דאנק דעם אייבערשטן וואס דו האסט און למעשה ער האט זיך נישט געלאזט און ער האט געזאגט מען זאל עס ארויסנעמען ארויסגענומען מען האט עס גענדיגט ארויסצונעמען מען האט עס אויסגעטריקנט און דער באבע סאלי איז אריינגעגאנגען אין דעם חדר המקווה און ער האט געזאגט אזוי די און די צדיק ער האט געזאגט זיין נאמען דו ביסט דאך דער וואס דו האלטסט אז ס'איז נישט גוט אויף וואס האב איך עס איבערגעמאכט אז מען זאל קענען איינהאלטן דיין שיטה מילא כ'האב עס געמאכט אז מען זאל קענען אנהאלטן דיין שיטה זאלסטו בעטן אין הימל אז ס'זאל שוין זיך נעמען רעגענען. און אזוי טאקע געווען. ס'האט זיך גראד גענומען רעגענען און ס'האט אנגעפילט די מקווה. מ'דארף אלע מיני שיטות דארף מען ווייל יעדער יעדע שיטה האט עפעס א מקור אין הימל ערגעץ. עניוועי. סאו יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו אונזער שמועס. יעצט. ס'דא אסאך זאכן וואס ס'שטייט אין שולחן ערוך נאר ווער ס'ווייסט, ווער ס'אמת'ע גוטע מורה הוראה ווייסט, אז דאס איז היינט אזוי, אמאל איז עס געווען אנדערש, מען דארף יעדע זאך קוקן, יעצט אין שלחן ערוך שטייט קלאר ארויס, די רמ"א זאגט אז מען דארף חתונה האבן ביי די דרײַצן יאר יונג, ער זאגט נישט ביי די דרײַצן נאר חתונה האבן יונג, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' לעזער שלמה שיק, און ער האט געטענה'ט אז אויב חתונה האבן יונג איז ביי די בר מצוה איז א מצוה חתונה צו האבן, און א מיידל ביי די צוועלף יאר. שוין חתונה האבן, פארוואס נישט? מען דארף דאך חתונה האבן יונג. און ער האט געבויעט אויף דעם א גאנץ חסידות, און שוין. ער האט זיך געעפנט א שטעטל אין יבניאל, און דארט האט יעדער חתונה יונג. איך האב ענק שוין פארציילט, איך האב דארטן געבויעט כלים מקווה, מענער מקווה און די פרויען מקווה. ס'איז געווען דארטן א פרויען מקווה, ווייל ס'איז געווען איינער ער הייסט אבנר סאלאמי, ער וואוינט דארטן אין יבניאל. די גאווערמענט האט דארט געמאכט אז ווען ס'רעגנט,

איז דארטן דא אזאלעכע שווארצע, מען לייגט ארויס שווארצע אזאלעכע פלעסטיק, ראבער, מען גראבט א שטיקל לאך און מען לייגט ארויף די ראבער און ממילא ווערט א דיטש און דארטן זאמלט מען אן רעגן וואסער אויף א גאנצן זומער. דער אבנר סאלאמי האט נישט געכאפט אז דאס איז געהעריג שאובין וואסער, האט ער גענומען א פייפ וואס די פייפ האט ער צוקאנעקטעד ביז צו, דעם בריכה און ער האט עס אראפגעשלעפט ביז צו די מקווה און האט יעדן געזאגט אז ער האט מי גשם צו מי תהום, איך ווייס נישט וואס ער האט זיי איינגערעדט, בקיצור איך האב עס געזען, איך האב גראד געזאגט די מוהרא"ש עס איז א פסול'ע מקווה לכל הדעות, ווייל קודם דארט אליינס איז עס שאובין, ער ברענגט דאס מיט צינורות כפופות איז עס שאובין, ס'איז אלץ שאובין שאובין און שאובין, זאגט ער אקעי איך זע וואס דו זאגסט, גייסט נישט אוועק פון דא, איך געב דיר דאס געלט, דאס געלט אויף איבערצובויען נישט פון מיר פרייוועט און דו גייסט עס מיר איבערמאכן. איך האב נאו פראבלעם, דארט געזעסן א האלב יאר, זיבן יאר מאך כ'האב עס געכשר'ט, שוין איז זייענדיג דארט בין איך געוואויר געווארן אסאך שלעכטע זאכן אויך, כ'בין געוואויר געווארן אז די חברה האבן חתונה זייער אינג, און וואס געשעהט איז דער בחור קען דאך דעם אינגערמאן, דער אינגער וואס האט חתונה געהאט קען דאך דעם אנדערן אינגערמאן וואס וואוינט לעבן אים,

און אז ס'איז אמת געווען, דאן האמיר אונז א גרויסן לימוד זכות אז אונז האלט מען זיך נאך אין אזא טומאה וואס ממש מען גייט זיך נאקעט אנגעטון, אין די צייט פון ראשית חכמה איז ס'איז געווען דארטן קאלט אין צפת, מ'איז נישט געגאנגען אזוי נאקעט ווי היינט, און אז דעמאלטס איז שוין נישט געווען איינער וואס איז נישט נכשל געווארן מיט זרע לבטלה, איז דאך איז שוין ביי אונז נישט קיין נישט די גרעסטע עבירה, עניוועי, איז למעשה האט מיר די מוהרא"ש געזאגט זאל מאכן א מקווה, האט מען געבויעט א ריזיגע שיינע מקווה, שיין און גרויס און בעלעבאטיש, און. מיט שיינע ביוטיפול קאלערס, כ'האב געברענגט שטיינער פון כפר יונה, דארט ווי מען באזעצט היינט אסאך חסידישע הויפן, האב איך געברענגט פון דארטן פון אן אראבער, ער האט די שענסטע שטיינער וואס איז דא, און דאס האב איך געברענגט פארן עולם, שוין, הנאה, יעדער האט הנאה געהאט. איצט דאס איז אף די רעקארד, ווען ס'איז געקומען צו באצאלן האט ער פונקט אזוי נישט געוואלט באצאלן אזוי ווי אלע מקוואות וואס ווילן נישט באצאלן, יעדער מאכט קונצן און מען דרייט מיט מיר, די מהרא"ש האט געזאגט אז. פון ארץ ישראל טראגט מען נישט ארויס געלט נאר מען ברענגט אריין געלט און ער קען נישט געבן א פאראויס איז א משוגע געמאכט ווער איז זיבן טויזנט דאללער איז ער שולדיג ער פאר וואס איך האב אויסגעלייגט עקספענסעס איך האב דאך צוזאמגעקויפט אלעס נישט פאר טאשן געלט איז דא א איד וואס ער הייסט ר' שלמה קאלמאן לעצטנס דאווענט ער דארטן ביי אונז אין בית מדרש איז געווארן דארטן א שטיקל פון די בארד זיין טאטע איז דער קאלמאן פון די מצבות אים איז געווען א בזיון וואס די מהרא"ש טוט איז ער געגאנגען ער האט געזאגט נחום איך געב דיר דאס געלט איך געב דיר טויזנט דאללער א חודש דו האסט עס זיבן חדשים און דעטס איט, דאס איז באצאלט, פארשטייסט? איך זאג עס נאר וועגן דעם מען זאל וויסן קיין רעבן טאר מען נישט טראסטן קיין געלט, געלט וואס דו האלטסט קיינמאל נישט ביים קאלעקטן דאס מעגסטו טראסטן פאר א רעבן, עניוועי ער האט עס אנגעהויבן צו ניצן, למעשה איז דארטן דא איינער וואס ער הייסט פרענקל, סיני פרענקל, ער איז א רב דארט. ברבנות. דער מהרא"ש האט מיר פארקויפט א סטארי אז דער סיני פרענקל האט גע'כשר'ט דעם מקווה און ער קען נישט קיין הלכות מקוואות, א גאנצע אריכות, און וועגן דעם מוז ער בויען א מקווה, מיך האט נישט געארט אז ער זאל זיך בויען עקסטער א מקווה, אבער די בולשיט סטאריס דאס האב איך נישט ליב, איך האב מיך נישט געפוילט, געקומען אמאל ביינאכט בין איך אריבער צו דעם סיני פרענקל, כ'האב אים געפרעגט זאג מיר.

דא קיין וואסער און דו האסט געלאזט אונז אויף מיטן אויף צו טובל'ן, זאגט ער מיר ר' נחום איך וויל דיך עפעס אויסלערנען, אין די רבנות גייט אז דו מוזט נישט אלעס קענען, מיין ספעשעלטי איז געווען עירובין, זיי האבן מיך ארום געצויגן דא אן עירוב ארום דעם שטעטל, און מיין ספעשעלטי איז געווען הלכות נידה, דאס אלעס, אבער א מקווה, איך בין מודה איך האב קיינמאל נישט געטאטשט די מקווה, איך בין קיינמאל נישט אריין דארט אפילו, דא קומט א מענטש איינמאל אין א יאהר און ער איז עס בודק און ער קומט פון די רבנות. ער טוט וואס ער דארף, ער רעדט נישט מיט אונז גארנישט, ער זאגט כשר, מיר קענען ניצן נאך א יאר, דא האב איך געכאפט דעם מהרא"ש מיט א געהעריגן אפענעם ליגנט, ער זאגט אז זיינע אינגעלייט האבן זיך אריינגעכאפט אמאל ביינאכט און זיי האבן געזען אז עס איז נישטא קיין טראפ וואסער אינעם אוצר פון מי גשמים, שוין, איך האב דאך נישט ליב די אלע בולשיט סטאריס, בין איך צוריק געגאנגען צום מהרא"ש, ער איז דאך נאך דארט געווען, ער איז געקומען געפארן, ביז איך האב דו ווייסט די מעשה וואס מען האט דיר פארקויפט, אז עס איז געקומען אינגעלייט און זיי האבן אריינגעקוקט.

ג' לוגין, דריי ליגן פסל'ט א מקווה, ביי איין ליגן ביסטו נאך געדעקט. נאר אזוי שטייט דאך אין די גמרא, צוויי תלמידי חכמים וואס זיי וואוינען אין איין שטאט און דעי דאונט געט אלאנג וויט איטש אדער, איז אחד גולה ואחד מת, איינער שטארבט איינער גייט אין גלות. אבער א כוונה האט די מהרא"ש געהאט זיין משוגענע זאך אז ער גייט יעדן בחור חתונה מאכן, ביי די צוועלף ביי די דרייצן יעדעס מיידל, וואס ער האט נישט געכאפט איז אז א כי איז משתמש בד' לשונות. סקי דילמה אלה דהו, א מענטש קען האבן חתונה געהאט, ער קען האבן א ווייב, טאמער ווערט זי חלילה נישט ריין, דארף ער האבן גרויס שמירה אז עס זאל נישט נכשל ווערן, ווייל ער האט זיך שוין דעם פארטל, ער ווייסט שוין וואס מען טוט, ער ווייסט שוין דעם גוטן פילינג פון זנות, פון סעקס, עניוועי, וועסט קוקן די אלע וואס דרייען זיך אין די מקווה, די משכב זכרים, ס'איז אלץ פארהייראטע מענטשן, זענען שוין העכער פופציג און העכער זעכציג, דאס מיינט צו זאגן אז דו האסט א ווייב פת בסלו, עס שטילט זיך נאך נישט אפ פון אלע תאוות, ביסט נאך ארעם. עניוועי עס זענען זיי געגאנגען און זיי האבן עס האט זיך דארטן געטוהן א חומות מיט אלעם יעצט דער מוהרא"ש אליינס איז א צופידלטער מענטש געווען געווען א גרויסער מענטש א געהויבענער מענטש אבער א גוט גוט צופידלטער ער האט געהאלטן אין איין מסביר זיין פאר די ספרדים דארטן ער האט א ספרדי וואס פירט אים ס'גאנצע פלאץ ער איז געווען א פיילעט אין די ארמי און געהאלטן אין איין מסביר זיין אז זיין זון משה איז א רוצח און ער איז א שייגעץ. אין סוף אין די צוואה שטייט אז משה זאל איבערנעמען אבער נישט אלעס, די פיינענשאל זאכן האט ער געגעבן פאר א בעיבי, א יונגל וואס איז אפשר צוועלף דרײַ א זיבן אכט יאר אלט, פארשטייסט וואס עס טוט זיך, ער ער נישט אויסגעקומען, ער האט נישט מסתדר געווען נישט מיט זיין ווייב און נישט מיט זיינע קינדער, ער האט גוט צופידלט, אבער דאס איז אויך נישט מיינע ביזנעס, נישט וועגן דעם וויל איך עס זאגן, איז אז ער האט געגלייבט אין א זאך, אז ער האט געגלייבט אז רבי נחמן וועט אים ארויסנעמען פון גיהנום, האט. גארנישט געהאלפן. ער זאגט מיר אמאל ער האט געלערנט אין קאשוי, געהאט א גוטן קאפ גראדע, און געקענט אסאך שטייגן, און מען פלעגט אים אלס כאפן אויבן אויפן בוידעם פון בית מדרש מיט ברסלב'ע ספרים, דעם האט ער געהארג'ט. קאשוי רב האט אים אמאל געלאזט רופן און האט אים געזאגט, ווי לאנג וועסטו נאך זיין ביזי מיט די ברסלב'ער ספרים? זאגט ער פארן קאשוי רב, איר קענט עס אפילו נישט נאכזאגן, עס איז נישט ברסלב, דעם ברסלב איז געווען א שטאט, דאס איז ברסלב. עניוועי, נישט וויכטיג. איז ער האט געהאט אזא משוגענע זאך.

כ'האב געזאגט, אויב דו ביסט רב אין דעם שטעטל מוז איינער זארגן פאר די קינדער ביז צו די חתונה, ביז נאכדעם ווען מ'פירט זיך צו די חופה. דאס האט ער נישט געוואלט הערן. ער האט אלץ געזאגט, איך הייס אנקל סעם און איך בין אנקל נעם און נישט קיין אנקל געב. דעטס איט. ער רעיזט מיליאנען פון די אלע זאכן, צדקה לצד, אבער דאס איז אויך נישט מיין ביזנעס. וואס איז מיין ביזנעס? זאל ער רעיזן וויפיל ער וויל. אבער דאס משוגעת וואס ער האט געהאט, דאס איז זייער א שלעכטע משוגעת געווען, חתונה מאכן קינדער ביי. ווען איך דארט געווען, איז געווען א יונגל מיט ז, איז געווען צוויי בחורים מיט צוויי מיידלעך, ביידע האבן חתונה געהאט, זיי האבן זיך געקענט פון די ישיבה, די מיידלעך האבן זיך געקענט פון סקול, ווען עס איז געקומען ביינאכט, איז עס געגאנגען מחליפין נשותיהם, מען האט זיך געטוישט, מען האט געזען ווער עס איז בעסער, ווער עס איז שענער, און, יו נאו, מען האט אויסגעטרייט אלעס, און עס איז זייער נישט גוט געווען. בין איך געלאפן איך האב עס געהערט בין איך געלאפן צו מוהרא"ש דו דארפסט גיין פרעגן א שאלה פון א רב וואס די דין איז מיט די חברה ווייל לכאורה לויט חשבון דארפן זיי זיך גט'ן אין ספרים ווערט געברענגט צו יענעם איינער וואס איז ארום געגאנגען אז ער וועט האבן א בעיבי וואס האבן פרוי און דאס וועט זיין משיח שפעטער איז ער נישט געווארן משיח און ער איינגערעדט די שטותים איז זי געגאנגען פרעגן רבנים צו דאס הייסט א אונס צו דאס הייסט א מפותה אויב ס'איז אן אונס מעג זי וואוינען ווייטער מיט איר מאן אויב ס'איז א מפותה טאר זי נישט. בקיצור האבן די רבנים געפסקנט און די תשובות געשריבן וועגן דעם האבן זיי געפסקנט אז ס'הייסט א מפתה א אידישע טאכטער דארף וויסן אז ווען זי האט חתונה טאר זי נישט האבן קיין שום רילעישאנס מיט אן אנדערן מאן אנדער נאו סערקעמסטענס אפילו ווען ער זאגט איר צו איך ווייס נישט וואס עניוועי. איך האב דעמאלס געזאגט מען מוז גט'ן דעם קאפל, מיש מיך נישט אריין איך בין דא אין שטאט, דארט איז געווען עפעס א דיין וואס ער האט געהייסן קאריץ, ער איז געווען משועבד צום מוהרא"ש מיט אלע משוגענע זאכן, און שוין, כ'האב נישט געקענט גארנישט טון, און למעשה איך האב דאס געזאגט, ער האט נישט געהאט וועם צו פרעגן, ער האט געוואלט פרעגן די עדה, אבער די עדה האט ער נישט געקענט פרעגן, ווייל עס איז געווען א מעשה אז זיין טאטע אדער זיין מאמע איז געשטארבן, האט ער געברענגט אויף ארץ ישראל, איך ווייס נישט פונקטליך ביי וועם עס איז געווען, און באלד.

געמאכט, ער האט נישט געמאכט אז ס'זאל נתגלה ווערן די עטרה, גארנישט געמאכט, ער האט אפגעשניטן אביסל הויט און נאכדעם נאך געזאגט ער האט א אנדערע סיסטעם ווי אלע מוהלים, ער שלעפט ארויף אסאך הויט אזוי אז ס'ווערט אטאמאטיש נתגלה עטרה, האב איך אים געזאגט איך האב געזען ביי דיר איז נישט געווען, בקיצור די סוף איז געווען דאס קינד האט געוויינט וויינט, מ'האט נישט געוויסט פארוואס ער וויינט, ער האט נישט געטון גוט. האט אריינגעפירט דאס קינד אין האספיטאל און האט אים פארראכטן, וואס מ'האט געטון ווייס איך נישט ווייל ס'איז נישט מיינע ביזנעס, און די סוף איז געווען אז דאס קינד האט זיך בארואיגט, און דעמאלס געזאגט א גרויסן שכוח, מ'האט מעביר געווען דעם שוחט, ער איז געווען א שוחט אויכעט, רייסמאן האט ער געהייסן, און ער איז געווען א מוהל. און ס'אלץ די קליינע שטעטלעך מ'מוז אלעס נאכמאכן נאך די גרויסע, און שוין, און שטעלט זיך א פראגע ווער ווייסט ווי כשר די שחיטה איז, עפעס געפעלט מיר גארנישט דארט, עניוועי, איז למעשה ווען.

צו ר' נחמן האט געזאגט וואס ער האט געזאגט און די אלע שטותים וואס עטס ווילטס פארקויפן, דאס די חסידים האבן עס אומגעדרייט, ס'האט מיט נישט מיט גארנישט מיט ר' נחמן. לאידך גיסא, אין בחומש שטייט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, דאס איז קלאר, אויף דעם איז נישט דא קיין בעל פלוגתא גארנישט, און דא איז נישט דא קיין צוויי פשטים, ס'מיינט אזוי ס'מיינט אזוי, אזוי ווי די נושאי כלים אין שולחן ערוך זענען מסביר, דער אייבערשטער האט געשעיפט די ערלה, די ערווה, פון א קינד, פון א איד, אז ס'האט אזא שירעם, אבער דער שירעם שטייט נישט גראד ממש אינמיטן, דער שירעם שטייט געבויגן דריי פערטל וועג אויף ארויף, ווייל כדי מ'זאל עובר זיין כריתות מוז מען אריינגיין מיט די גאנצע עטרה מיטן שירעם, איז וויבאלד ס'איז געשעיפט נישט אינמיטן, ס'איז געשעיפט סיידוועיס. איז אז מען רירט נאר אן מיט די עטרה, רירסטו אן יענעם ביי די מחילה, דאס הייסט שוין אריינגעגאנגען אינגאנצן, ווייל אריינגיין אינגאנצן מוז נישט מיינען דער גאנצע עטרה זאל אריינגיין, דער שירעם זאל אריינגיין אלל די וועי, ס'מוז נישט אזוי זיין, ס'איז גענוג אז אויף איין פלאץ א ביאה במקצת איז אריין אינגאנצן, און ס'זאל אריינגיין פון אונטן, דארף מען גארנישט, א רירסט נאר אן נשיקת אבר בינגאו, ביסטו חייב כרת. און דאס האט דער אייבערשטער דירעקט אזוי געשעיפט.

דרך בכלל מער, ס'איז אין רבי נחמנ'ס צייט אויך נישט געווען קיין דרך, רבי נחמן איז געווען דער וואס האט זייער שטארק געזאגט אז מ'זאל זיצן מיט די ווייבער אינדערהיים, שטעל דיר פאר, קומט אן א א קריז און מ'זאל זיצן אינדערהיים און און און, ער פלעגט זאגן, ער האט געהאט צוויי ברידער, ברסלב'ע חסידים איינער געווען א גרויסער עושר ער פלעגט וואוינען אויף לייפציג, דער אנדערער איז געווען א ארעמאן, און ער האט אלץ מקרב געווען דעם ארעמאן, האט מען אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט.

וואט איז רילי גאוינג אן? ס'איז געווען א מקווה פון בעל שם טוב אין ראנשבערג און געוואלט איך זאל עס בויען, דער סקווערער רב האט מיך גערופן איך זאל עס בויען, ס'איז בעל שם טוב מיט פשט, האב איך אים געזאגט ס'איז א גרעניץ שטאט, ס'איז דא דארט זונות, ווען איך בין אנגעקומען צום האטעל האב איך געווארט א האלבע שעה אריינצוגיין ווייל ס'איז געווען א שורה פון זונות דארט, איך גיי דארט נישט בויען, ס'איז א גרעניץ שטאט דאס איז די ארגסטע זאך, איך גיי דארט נישט בויען, ניין די זכות איז פון בעל שם טוב, בעל שם טוב זיך לאזט אפ מיט די אלע זכותים ביים בעל שם טוב אליין.

איז דער יואלי האלט נאך אן די אלטע מכשפה זאכן, ניין מען מוז גראד חתונה מאכן יונג, יעצט איז אזוי ווען ס'איז דא א איד וואס ער קומט אים זאגן כ'האב א טאכטער וואס איז זייער הונגעריג א שידוך צו טון, מען מוז זי חתונה מאכן יונג, האט זיך אויך גארנישט געזאגט, אזוי זאגט די גמרא, בעסער זאל חתונה האבן בהיתר, זאל מען טון באיסור. דא דא טאטעס וואס האבן מיך אפגעקאלט פאריגע וואך האבן מיך אפגעקאלט צוויי טאטעס זיי האבן געוויינט צו ווען מ'האט צוגעגנב'עט זייער קינד מען מאכט זי חתונה מיט א באם איינער וואס האט אין זיך גארנישט בין איך געגאנגען איך האב געהייסן מען זאל אפקאלן יואלי ווי ער זאגט און יואלי האט געזאגט זי האט געוויינט אז זי וויל חתונה האבן סא ביג שיט אז זי האט געוויינט זי וויל חתונה האבן און אז א בחור וועט צו דיר וויינען איך וויל יענעמס מחילה איך וויל מאכן משכב זכור וועסט אים אויך זאגן גיי טוה עס איי דאנט אנדערסטענד סאטש א לענגוויטש. האב איך געזאגט פאר יואלי ליסן דיס שיט איז גאנא סטאפ, מען קען אים איינזעצן אין דזשעיל אויך פאר דעם, ער האט נישט קיין שום רעכט חתונה צו מאכן קטינים, קטינים מיינט אנדער עידזש, און וואס גייט ארויסקומען פון דעם אלעם גארבידזש? איין זאך, ער האט געזען זיין פרשה פון העלבראנץ, ער האט געזען די אלע שמוציגע פרשות. העלבראנץ האט געוואוינט מיט די חברה, ווי ער האט דערציילט איינמאל אין טאהש, ער פלעגט קומען דארטן זיך לערנען וויאזוי צו זיין א שייגעץ, און ער איז אריינגעקראכן צו אים אין טאהש אין די דארמעטארי אין בעט און זיי האבן געמאכט משכב זכור א האלבע נאכט, נאר דעמאלטס האט טאהשער רבי געהאלטן אז דאס איז משיח השם, האט ער אים געבעקט אלל די וועי, למעשה ווי ער איז יעצט, ער איז נישט געשטארבן, ער האט זיך געטוישט איידענטיטי און ער האט יעדן אין ברען נישט געוואלט גיין זיצן, איינגערעדט מ'האט אים געטראפן דערטרונקען, אזוי ווי דא איז די זעלבע מעשה.

וויל זנות איז וואס, וועסטו יעדן נאכגעבן? אויף דעם דארף מען זיך דאך אביסל ווי מען זאגט אנשטרענגען און זיין אן ערליכער איד. איך וויל בעטן מיט שיינעם יואלי דו טוסט א געוואלדיגע פארברעך, א טאטע האט זיך געפלאגט מיט א קינד און האט דאס קינד אויפגעברענגט און דו נעמסט אים אריין, פארקויפסט אים בדיות מיט מעשה'ס אז מען דארף שוין חתונה האבן, און וואס געשעהט נאכדעם? נאכדעם געשעהט אז אדער זיי גט'ן זיך, אדער אנדערע זאכן געשעהן, זיי צעשלאגן זיך, און עט די ענד אוו די דעי,

אויף קול מבשר האבן רעקארדעד און ער וויינט זיך מען האט צוגעגנב'עט זיין טאכטער ווער מאכט זיך חתונה אלץ א קטין מיט וועם מאכט מען זיך חתונה אלע סדום אויף די ערד אלע גארביטשעס אלע דרעקיס דרייען זיך דארט ער האלט זיך גאנץ פיין צוזאם וויטש איז ווערי גוד באט נעווערדעלעס נישט יעדער וויל א שידוך פון דארט ספעשעלי אז ער האט א געראטענע טאכטער ווען ער האט א פראסטיטוטקע א טאכטער ארייט טו מיט איר וואס דו ווילסט אבער דאך נישט אזעלכע וואוילע קינדערלעך יואלי איך בעט דיך וועלן מיר זינגען א סאנג ווען ליבע ליבע ליאלע. אל תלך בדרך אתם, מנע רגלך מנתיבתם. דער וואס דער מוהרא"ש האט אים גערופן די סמך מם, דער סיסינא קווענקל, דער איז אויך געווען אויף אים ברוגז, ווייל ער איז געווען די רב פון די שטאט און ער האט געמוזט אונטערשרייבן די אלע קטנים, האט ער נישט געוואלט. דער מוהרא"ש זאגט, אה, דו וויסט נישט וואס איך וויל? פארוואס ער איז א שונא? זאלסט וויסן, יעדער מענטש ווען ער האט א שונא זאלסטו וויסן פארוואס ער איז א שונא, אפילו דער גרויסער הייליגער קדוש ונורא אלקים אליינס, סאטמאר רב, האט אויך געהאט שונאים.

דאקטאר גרין לערנען וואס אויפן רבי'נס שיטה, עפעס געזאגט גרין? נו, נו האסטו געהאט צו באצאלן פאר דעם? און זיין געהאלטן? איך האב געשריגן, אויב דעם רבי'נס שיטה איז נישט אויסגעהאלטן, פארוואס געט נישט טשעבינער רב ארויס א ספר קעגן ויואל משה? פארוואס געט נישט בעלזער רב ארויס א ספר? די תירוץ איז, קיינער האט נישט געזוכט א פלאש פון וויין אין קאפ, דעטס אלל. זיי האבן געוואוסט וואסערע רוצחים ענק זענען, זיי קענען דאך ענק נאך פון די אלטע היים, זיי האבן געוואוסט ווער איר זענט.

זיך א שטיקל שטעטל אין ליבערטי ניו יארק. כ'וואלט זאגן פארן עולם, כ'זאג דאס שוין זייער לאנג, די פעקט אז מ'שיקט א בחור אין א ישיבה און ער דארף זיין אין א דארמעטארי דארט איז די גרעסטע קילער וואס איז דא. וויבאלד זיין רבי האט געזען אז אין די דארמעטארי קען ער נישט זיין קיין באלעבאס האט ער געזאגט שפאר צו די דארמעטארי, האט נישט געהאט קיין דארמעטארי, ווער ס'איז געוואוינט וואקינג דיסטענס האט געקענט אהיים גיין און ווער נישט האט געמוזט זוכן אן אנדערע ישיבה. די גרעסטע קילער, ארויסנעמען די חברה דארטן אין די קאנטרי אין די וואודס. ארץ, און ס'איז דיניא דבכור, ווייל ס'איז א בכור, ס'איז פיל מיט פיין און פיל מיט אלעם, און מ'עט זאגן זייטס נישט מזנה, איטס נאט גאנע ווארק. טאמער איז דאס די פלאן אז עס זאל דארט זיין די ישיבה און די בחורים זאל נישט אהיים גיין יעדע נאכט שלאפן, די עלטערן זאלן אים נישט קענען זען יעדע נאכט, שלאג כפרות מיט די ישיבה, בעסער צו גיין ארבעטן ווי צו גיין אין אזא ישיבה, זאג איך דאס שוין לאנג, און מענטשן באדאנקען מיר, ווייסט וויפיל מענטשן זענען געגאנגען ארבעטן, ס'איז די בחורים וואס האבן געטראפן גוטע פרנסות און גוטע פארדינער, און דעטס איט. יעצט מאכט מען חתונה קינדער ווען זיי זענען יונג, וואס גייסטו טון אז מארגן וועלן דיינע בחורים אויך חתונה מאכן ווען זיי זענען יונג, וואט יו גאנא דו דען, דאס קינד איז נאך נישט רייף, ער איז נאך א יונגער חולם, ער זיצט נאך און חלומ'ט א גאנצע נאכט, און נאכדעם וועט יואלי זאגן איך האב פאר דיר א שיין מיידל, נו, א בחור אז דו רייצסט אים אן מיט א שיין מיידל איז ער פיניש, דאס זאל איך ענק זאגן, איינמאל איינמאל אז ס'הייבט זיך אן מיט זאכן וואס איז נישט דער נארמאלער סדר פון מענטשן, אנטלויף פון דארטן ווי פון פייער. ווייל ס'וועט זיך אויסלאזן זייער נישט גוט, און דאס זאלסטו געדענקען. און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, רבי נחמן האט אונז געוואלט פארקויפן אז א אינגערמאן דארף זיצן אין דער היים מיטן ווייב, אויפן ווייב, אינעם ווייב, הו קערס, אז ס'איז ריין, דו וואטעווער יו העוו טו. שטעל זיך אבער פאר, הערט אויס, די שענסטע שבתים פון יאר און די שענסטע ימים טובים האט ער געזאגט מ'זאל קומען צו אים, ער האלט אז דאס איז אמת? איך האלט אדער האבן עס די חסידים געזאגט. ווייל זיי האבן געוואלט ס'זאל בלייבן א זכר, אדער איז אליין נישט געווען שפוי בדעתו און געווען צומישט דאס צו זאגן ראש השנה זאל מען קומען, נו מ'האט נאך פארבעסערט ס'איז נישט ראש השנה ס'איז נאר ערב ראש השנה, ווייל דעמאלטס האט ער עפעס א גרויסן כח אין הימל, פיין, נאכדעם האט זיך עס אריינגעצויגן שבת חנוכה, פארשטייסט דעם שענסטן שבת וואס די קינדער דארפן דאס אים געבן, נאכדעם האט זיך עס אריינגעדרייט. פון שבת חנוכה אויף שבת מברכים ניסן, ווייל ס'שטייט אז דעמאלטס האט מען געגעבן די צען עטרות, אן עטרה, וואס הייסט אן עטרה? דער טיטו האט אזא קעפל דאס הייסט אן עטרה, מען האט געגעבן צען עטרות האט מען געגעבן, און נאכדעם שבועות די שענסטע ימים טובים האט ער זיך צוגעגנבעט, פון דעם זאג איך אלעס וואס א רבי האט נישט געשריבן זיין נאמען אויף איז בול שיט, און אפילו ווען ער האט יא געשריבן זיין נאמען איז אויך בול שיט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא אסאך מאל, ס'איז דא אין שולחן ערוך ווערט געברענגט אז. ווען א פרוי פאלט יבום צו א מענטש וואס איז נישט קיין שומר תורה ומצוות, וועט איר בועל זיין אלס נדה, טוהן אלעס דאס האט די תורה נישט געהייסן, דעמאלטס מוז זי נישט, זי מוז נעמען חליצה אבער נישט קיין יבום, איז דא אין ש"ך ווערט צוגעברענגט אין הלכות יבום אז ס'ווענדט זיך ווען זי האט חתונה געהאט מיט איר מאן, איז זי געווען א שומרת תורה ומצוות קען מען נישט יעצט הייסן זאל ווערן אויס, איז זי נישט געווען, שי דידנט קער, קען זי יעצט אויכעט גיין חתונה האבן מיט אים, שרייבט ער. אזוי שרייבט דער מהר"י אבן טובען דער ש"ך ברענגט אים צו שרייבט דער ש"ך בידוע אז דער מהר"י אבן טובען איז געווען א סגי נהור ער איז געווען בלינד נישט געוואוסט וואס די תלמידים שרייבן וכתבו תלמידיו בשמו מה שלא עלה על דעתו לכותבו דאס איז די לשון וואס ער ברענגט סאו אויב אפילו איך טרעף עס אין ליקוטי מוהר"ן האלט איך אויך אז די תלמידים האבן עס צוגעשריבן אמאל האט מען שולט געווען זייער שטארק אויף די ספרים מ'קען טרעפן אסאך סאך, ס'איז דא, מען זאגט דארטן ביי די נאך תקיעת שופר זאגט מען די אלע שמות מיט די מלאכים זאלן ארויף טראגן דעם תקיעת שופר, יעצט קודם איז א שאלה צו דאס איז נישט קיין הפסק, אבער אפילו ווען נישט, זיי זאגן אז דאס האט געמאכט כת ש"ץ האט דאס געמאכט, ס'איז גארנישט ס'האט גארנישט צו טון מיט הייליגקייט, איז למעשה דארף מען וואטשן וואס מען טוט, אפילו ווען ס'שטייט געשריבן דארף מען אויך וויסן צו ס'מיינט.

קענסט אים גארנישט טראסטן, א טויטע נקבה פון זיבעציג יאהר אלט וואס זי שטינקט שוין צוויי וואכן אויף די פלאהר קענסטו זי אויך נישט טראסטן, דאונט טראסט עניבאדי עניטינג, און דאונט פול יורסעלף און דאונט קיד יורסעלף, מען זאל נישט לאזן גיין צו מענטשן אין שטובער און מענטשן זאלן האבן שכל נישט אריינצולאזן קיינעם וועגן קאוויד, און מען זאל אויכעט וואטשן ווי די קינדער גייען און וויפיל געלט זיי מאכן ווייל אז די קינד האט ביי. פאווער, די ערשטע זאך קויפט ער מאריוואנע, מען קען עס היינט ליגעל קויפן איבעראל אין וויליאמסבורג ווערט עס פארקויפט אין אלע קלויזן און אלע געשעפטן, מען זאל אויכעט נישט רופן קיינעם אויף יום טוב און פורים ווייל ס'וועט זיין שכרות, און וואס וועסטו טון ער וועט צופאלן צו דיינס א זון אדער צו דיינס א טאכטער און ער וועט טון וואס מען טאר נישט, וועסטו שטיין און וויסן איי וואז דראנק, וואס וועסטו דעמאלטס טון? אפילו ווען דו קענסט אים יא איינזעצן אין זשעיל, וואס האסטו אויפגעטון מיט דעם? דיין קינד בלייבט א וויקטים לעולם און לעולמי עלמי. סא איך בעט דעם עולם זאלסט געדענקען איין זאך, יעצט קען טוט זיך זייער גרינג זאגן אז איך קען נישט נעמען קיין געסט. איך האב געהאט אמאל א מגיד שיעור געהייסן ר' חיים קאליקשטיין, איך הער ער איז יעצט אוועק, ער איז שוין געווען א זקן, האט מען קענט פילן גרויסע ישיבות אפילו, איך האב אלץ געזען אז דער מענטש וועט זיין א גרויסער מענטש. ער פלעגט מיך אהיימנעמען צו זיך אין שטוב און ער פלעגט מיט מיר לערנען,

יעדער זאל זאגן דער דאקטער לאזט נישט איך זאל ארייננעמען א גאסט, פרעגן וועלכער דאקטער, זיי זאגן דער רמב"ם, דער רמב"ם זאגט קלאר אז מען טאר נישט ארייננעמען מענטשן ס'זאל זיין אן איסור יחוד, און די אלע זאכן וואס יעדער איז באקאנט, ס'איז נישט זאכן וואס כ'האב אויפגעטון אייגנס, זאכן וואס איז געשריבן און יעדער ווייסט עס. און אז ס'קאלט דיך אפ דיין שוואגער, ס'אפילו דיין ברודער, ס'אפילו דיין טאטע, איך וויל זיין, איך וויל קומען צום רעבן, רעבן שמעבן בעבן, מענטשן זאגן דער בעל שם טוב הקדוש האט געטון א גרויסע זאך, ער האט געמאכט א דרך, ערליכע חסידות, כ'וואלט געוואלט, כ'קען נישט טון ווייל כ'בין שוין נישט, איך בין נישט געווען אין די אמאליגע צייט, איך וואלט געוואלט נעמען א פראטעקאל צו דער חסידות האט מער קאליע געמאכט צו מער געהאלפן, ווייל דאס איז קלאר אז מענטשן פלעגן גיין ארום פארן קלעטערן אין די וועלדער און מען פלעגט פארן צו די רעבעס, די אלע בולשיט וואס איז היינט דא געווען דעמאלטס אויך, די שאלה איז וויפיל מענטשן זענען געפארן צום רעבע'ס און וויפיל מענטשן זענען אוועק געפארן פון דערהיים, און די זאכן דארף מען וויסן, ווייל צו נעמען א מענטש און זאגן גיי פאר. דאס, קיינער האט עס נישט געהאט די רעכט צו טון, אפילו נישט דער בעל שם טוב, איי ער האט נישט געכאפט אז מענטשן פארן ארום פאר זנות, און דאס איז געווען א פראבלעם אויב ער האט עס נישט געכאפט, מיר זענען מודה די אלע קברי צדיקים פארערס, ס'איז איין שטיק זנות דעטס אלל איט איז, דעטס אלל.
איך האב געזאגט יעצט ס'איז דא דא איינער, איך האב דא געטראפן א מקווה, מ'האט מיך אויסגעפאפט אז מ'נוצט עס נישט פאר פרויען, א מעשה אבער היות, איך האב דאך נישט ליב פון קיינעם צו הערן אלע ליגנות, בין איך אליין אהינגעפארן, האב איך געזען מ'נוצט.

די וואס האבן געטוהן אין דעם וואס האבן מיך אראפגערופן איז איינער דער ליסקער רבי זיינס א זוהן האט געפרעגט נו וואס האט נחום געזאגט ווייל איך בין עס געגאנגען באקוקן האב איך געזאגט פאר דעם מענטש אויב ליסקער רבינס זוהן איז דא אינוואלווד דעמאלס וואלט איך בכלל נישט געקומען פרעגט ער פארוואס נישט זאג איך אים ווייל ער האט געהאט א טאנטע איך מיין ס'איז זיין טאנטע געווען זיי געוואוינט אין די איסט סייד אין די ביי די זיבעציגער גאס געהאט דארט א שול דער ליסקער בית מדרש איך האב געהאט דארטן זייער א שווערע מקווה וואסער איז אריינגעקומען פון אונטער דער ערד ס'איז דאך געווען אין מאנהעטן. ס'איז אריינגעקומען וואסער, און דארף מען דאך דאס אפשטעלן. און דאס אפצושטעלן האב איך געדארפט נעמען אייזערנע שיטס און ארויפשמירן אויף די וואנט טאר, און עס אריינדרילן אין דער וואנט, און נאכדעם ערשט גיסן די סעמענט אינעווייניג. און זייער א שווערע ארבעט. געהאלטן אינמיטן די ארבעט, האב איך געהאט עפעס א פאר הסתפקות, איך זאל עס אזוי מאכן צו אזוי. און זי, די אישה זונה וכו', האט מיר געהאט געזאגט, דער ליסקער רעבעצן, אז דער דעברעצינער רב איז שוין דא געווען

אינוועסטיגעיט זיי נעמען א פרייז, אבער דער סאפיסטיקעיטעד, דאס האט אויסגעפעלט פארן ליסקער רעבן אין אונגערן אויף דער עלטער אז מען זאל מאכן פון זיין בית החיים א בית זונות, אזוי זאגט יעקב אבינו, פאר דריי טעמים וויל איך נישט ליגן אין מצרים, איין טעם איז מען זאל מיך נישט מאכן פאר א גאט, דאס הייסט געמאכט פאר א גאט, מען מוז קומען דער רבי און מען זאגט צו, מען פועל'ט גרויסע ישועות מיט אסאך בלאף, אבער מען דארף אריינגיין אין א גוי'אישן לאך אויכעט, מען דארף בועל זיין א נכרית. עפעס שטותים וואס דארטן גייט פאר, כ'האב ענק פארציילט ס'איז דא א איד וואס האט געהייסן ר' סענדער דער דייטש, ער האט געמאכט ביים ישמח משה האט ער געמאכט א שיין פלאץ האט אויפגעפיקסט האט אבער אויך געמאכט א מקווה פאר די וואס זענען געקומען צום בית החיים, בקיצור איך בין דארט געווען וועגן א מקווה וואס כ'האב געבויעט דעמאלטס אין מישקאלץ און ס'איז געווען דעם ישמח משה'ס יארצייט בין איך צוגעפארן אבער כ'האב נאכנישט געוואלט טרעפן די סאטמארע חיות די סיגוט'ער זענען בייטאג געקומען כ'בין געפארן ביינאכט. טרעף איך דארט א אינגערמאן זאגט ער זעהסט סאטמער טוט אזויפיל גוטס זיי האבן געבויעט דא א מקווה נאך א מזל איך בין דא מיט מיין ווייב כ'האב נישט געהאט קיין מקווה ווי צו גיין פרעג איך אים ווער איז געווען דער עומד על גביו זאגט ער איך איך האב געקוקט פרעג איך וואס האסטו געקוקט ער האט נישט געוויסט און דאס איז סאטמער איך וויאזוי האט יענער געזאגט איינער האט אמאל געזאגט לעבאוויטש איז דאס נענטסטע וואס ס'ענדלט צו אידישקייט דאס זעלבע איז סאטמער אויך איז למעשה זאג איך מיין רבי דער מקווה איז א פסול'ע מקווה ס'האט אפילו נישט קיין מי גשמים ס'האט גארנישט געמאכט מ'זאל זיך אביסל אפוואשן אויפפרישן.

ער האט אין ארץ ישראל מכשיל געווען צענליגע צענליגע קינדער, נישט קינדער, בחורים, ער האט זיי גענומען אין ערגעץ א שווים פלאץ, דארט איז דא א זשאקוזי, א שוויץ, מיט אלע זיבן זאכן, און ער האט זיי מכשיל געווען, און ווען די פאליס האט געכאפט וואס גייט פאר, האט מען אים געזוכט, איז ער אנטלאפן, ער איז געווען דער קעכער אין ליסקא, משוגענע חברה.

עטס האט נישט קיין השגה, דער אייבערשטער האט אויף אונז ארויף געלייגט אזא מין דרוק א לחץ, און עטס געבט זיך זיי א מקווה וואסער און געבט זיך א טובל און פארטיג, אמאל אין אומאן ווען ס'איז נישט געווען קיין מקווה האט דער לייבי פיש געטראפן עפעס א דזשארע, א סעספול, דארט איז געווען פיל מיט שמוציג וואסער, מען האט אריין געלייגט אביסל זויבער וואסער און מען האט עס גענוצט פאר א מקווה, עטס ווייסט וואס דא גייט פאר? עניוועי, יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל אויך מעורר זיין, ס'איז דא א איד וואס הייסט בעלעדער רבי.
ער האט זיך געבויט יעצט אויף פופציגסטע גאס א שיין הויז פאר אפאר מיליאן דאלער, ער גייט ארום אין די גאנצע וועלט, ער שנארט געלט, ער באצאלט נישט, ער איז א גנב, יעדער ווייסט עס, יעצט וויל ער בויען א שטעטל ערגעץ אין פלארידע וואס דאס הייסט טעמפא, אזוי ווי ס'איז דא טעמפא משפחתי אין ארץ ישראל איז דא א געגנט טעמפא, און ער וויל דארט בויען, יעצט איך האב שוין גערעדט מיט אסאך מענטשן, איך בין עס געפארן זעהן אויכעט, איך גיי זעהן אלע שטעטלעך ווייל מענטשן פרעגן מיך, און איך זאג זיי שטילערהייט יא צו ניין, זאלסט אפילו נישט צורירן א האנט. מען שלעפט דיך ארויס ביז טעמפא, דאס הויז קאסט זייער טייער, ס'איז איינע פון די רייכסטע געגנטן וואס ס'איז דא, מענטשן וואס זיי קענען זיך ערלויבן, און דאס טוט ער ברעכט, ער האט אבער נאך צוויי חסרונות, חסרון נאמבער איינס איז אז ער איז אזוי ווי די אלע רעבעס וואס זיי געבן פאר פרויען ווי מען זאגט חיזוק, העלבראנץ מיט די אלע, ס'איז אנבעליוועבל, ס'האבן מיר געזאגט פרויען אז.

די צוויי משמרת הצניעות אין לאנדאן האבן אים ארויסגעטראגן. איך וויל אייך פרעגן עפעס א זאך, וואס גייט זיין אז ער וועט נאך זיין א רב פון א שטעטל, און אז ער וועט נאך האלטן א מארטגעדזש מיט אלעם, און חוץ פון דעם איז דא גרויסע פראבלעמען יעצט, ווייל די אלע שטעטלעך אין ניו דזשערסי, וואס מענטשן האבן זיך געצויגן אויף ניו דזשערסי, חסידות'ער, אזאלעכע דרעקעס האבן שוין געשריבן בריוון אז מען גייט נישט אננעמען די און די קינדער ווייל די עלטערן האבן די טמא'נע כלי, יעצט ווי עסטו גיין?

פארשטאנען וואס דאס מיינט. איין טאג איז געשטארבן אן עלטערע מענטש אין שטאט, האט טאהשער רבי געזאגט פאר דעם איד, יעצט גייסטו געהאלפן ווערן מיט א בן זכר, ווייל זיין נשמה איז נאך געווען אויף די וועלט, איך האב נישט געקענט הרג'ענען, און איך ווינטש דיר אן ס'זאל ווערן א קינד, האט יענער געשטארבן, איך האב אים געלאזט אויסלעבן, און יעצט וועט דיין טאכטער געהאלפן ווערן מיט א בן זכר, מ'האט געהערט אמאל פון טאהשער רבי'ן נישט איין מאל, אסאך מאל, און אסאך טאהשער האבן עס געהערט, ווען א רבי געבט א ברכה, דארף ער אלץ וויסן ס'איז דא דא א ריזען פאר דעם, סאו פארוואס ווילסטו איך זאל הרג'ענען מענטשן פאר דיר, איך קען דאס נישט. און א רבי ווען ער געבט א ברכה אמאל מוז געהאלפן ווערן און ער מוטשעט נאך שוין נעכטן היינט און ער זאגט צו דארף ער הרג'נען אן אנדערן איז צדיקים זעהן יעדע זאך אנדערש אן אנדערן בליק און יעצט אז כלל ישראל דורך געגאנגען אזויפיל צרות אזויפיל טויטע דא מען האט יעצט גענומען דעם הומו קאומאו מ'וויל אים אימפיטשן צונעמען די פאוער מען האט דא אפגעטוהן כל דבר אסור און איבעראל איז א יד ישראל באמצע די נורסינג האומס האט אזא מין טומאה, ס'איז געווען אמאל בערנארד בערגמאן, דער ספינקער רבי, געווען די מענטשן, היינט א נייע דזשענערעישן, איז דא אנדערע מענטשן וואס זיי טוען אונז אפ די אלע צרות מיט די נורסינג האומס, משה טעראריסט פרידמאן דער שייגעץ טמא מטומא, אזוי האט א מענטש איינגעשטעלט דא אין פלעטבוש אין עפעס א נורסינג האום, איך קום אריין, דו קענסט דא נישט אריין קומען מיט דיין טאטן, נאר אז דו לעשט אויס דעם האטליין, זאג איך אים, גיי אין דר'ערד און פארטיג, דעיס איז דאך די סאטמארע, די סאטמארע האבן אזא מין.

פישפיקלאדיין, אין סאטו מארע, דארטן איז ער געווען באלעבאס, אויך נישט, העלפט פון די שטאט האט נישט געגאנגען זיין וועג, זיי האבן נישט געקוקט זיין וועג, ס'איז געווען אשכנזים, זיי האבן, ער איז געקומען איינמאל א יאר דאווענען צו זיי, האבן זיך ארויסגעלאכט פון אים, זיי האבן געוואלט אז דא זאל ער אויך פירן, דא איז ער גאר קיין באלעבאס נישט, דא איז געווען אידן פאר אים, גרויסע תלמידי חכמים, גרויסע גאוני ארץ, זיי האבן געשאקט

און א לעבן באט אקעי לאמיר נאך לעבן נארמאל האב איך זיך שוין גאנץ משוגע געמאכט עניוועי סאו ליסן טו דיס ליסן קערפולי טו וואט העפענד בקיצור די מיידלעך האבן א מנהג זיי זאגן אליינס אז ווען זיי גייען צו אזא צו א פרוי בעיביסיטן די ערשטע זאך קריכן זיי אריין אין איר נאכט קעסטל קודם א האלבע שעה קוקן זיי אויף די פיקטשערס יעדער האט דאך פיקטשערס חתונה פיקטשערס און נאך א האלבע שעה הייבן זיי אן אריינצוקוקן אין איר פורס אויף די וסת צעטל אויף די בדיקות

באלד גייט מען מאכן ביאה סאו זי איז גאר היי און עקסייטעד. עניוועי, ס'איז געשען אזא אומגליק, זי האט גארנישט געזאגט, זי קומט אהיים און יענער קאלט מיך אן און ער וויל וויסן פונקטליך וואס די דין איז, האב איך געזאגט אזוי, אויב ס'איז כגריס ועוד האסטו אן ערנסטן פראבלעם, תולה זיין אז א מיידל האט עס דירעקט געמאכט דאס קען מען נישט, קיין שום מיידל טוט נישט אזא זאך, סאו יו העוו א סיריעס פראבלעם, אויב ס'איז כגריס ועוד איז א פרוי טמא צו מסתבר. אבער למעשה וואס אונז דארפן וויסן איז. אז ס'איז זייער נישט גוט מען לאזט איבער די יונגע מיידלעך בעיביסיטן, זיי קענען אריינגיין אין דיין בעדרום. די פרוי שרייט קלאר, עס איז נישט מעגליך אז איך זאל איבערלאזן אזא שמוציגן בעט, ווייל איך ערב שבעה נקיים האב איך דאך געטוישט אלעס, קען נישט זיין. נאר זי האט געזאגט איך בין מסכים, וואס די תורה זאגט בין איך מסכים, כ'בין א אידישע טאכטער. נאר איין זאך וויל איך וויסן, איך דארף ווארטן פינף און זיבן, צו זיבן אליינס איז גענוג? עניוועי. בקיצור דא איז גענוג אז זי זאל ווארטן. זיבן אליינס מאכט זי הפסק טהרה און זי ווארט זיבן הגם זי איז דאך שוין געווען טהור און זי וואלט ווען געקענט וואוינען מיט איר מאן אבער למעשה אז זי האט נישט געוואוינט און זי איז אהיים געקומען אין די זעלבע צייט ווי איר מאן און זי האט עס באמערקט קען מען מיקל זיין אז מען דארף נישט ווארטן פינף און זיבן גענוג אז מען מאכט הפסק טהרה און מען ווארט זיבן אבער דאס איז אויך א שאד עספעשעלי אויב די פרוי האט פראבלעמס מיט די אוויולעישן און האט דא געוויסע צייטן ווען זי ווערט שוואנגער, סתם צו ווארטן איז דאך נישט קיין מצוה. למעשה וויל איך זאגן פאר די אלע אידן און די אלע אידענעס וואס זיי לאזן איבער בעיביסיטערס, קודם כל, א בעדרום דארף זיין צוגעשפארט, דאס איז קלאר און דייטליך, א בעדרום העז טו בי לאקד. נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אז דו לאזט איבער די יונגע מיידלעך, זיי גייען דערדורך אלע דיינע זאכן, און איטס נאט רייט, איטס נאט רייט, פערסענעל טינגס זאלסטו נישט איבערלאזן. עניוועי, וואס איז געווען איז, אז דער רב האט געפסקנט, געהאט אז מען דארף פרעגן דאס מיידל צו ס'איז אמת צו זי איז אריין געגאנגען דארט צו נישט, נו זי האט זיך דאך גוט געשעמט האט זי אוודאי געלייקנט די גאנצע זאך, זי ווייסט פון גארנישט זי הערט עס יעצט ווי א מדרש פליאה, שוין ס'איז דורך געגאנגען זייער אסאך יארן נישט סתם צען פופצן יאר די פרוי האט נישט געהאט דאס מיידל חתונה געהאט זי האט נישט געהאט קיין קינדער ויהי היום האט זי זיך דערמאנט אז זי איז שולדיג אן אפאלאדזשי פאר א אידישע טאכטער און זי קאלט איר אפ און זי פרעגט איר זאג מיר איך וויל דיך פרעגן עפעס. דו געדענקסט דעמאלטס און דעמאלטס אזא זאך? זאגט זי אוודאי געדענק איך? ביסטו זיכער אז עס איז נישט געווען פון דיר די דם דו האסט זיך נישט ארויפגעזעצט אויפן בעט? זאגט זי איך וועל דיר זאגן ניין איז וועגן דעם קאל איך דיך. איך בין עס געווען. איך בין אזא חזירישע דזשעלעס מיידל. איך האב געוואוסט אז דו גייסט באלד וואוינען. האב איך דיר אנגעלייגט דארט אביסל בלוט. איך האב געוואוסט נאכדעם קענסטו שוין נישט וואוינען. זאגט זי דו ווייסט איך וועל דיר זאגן ווייסט וואס גאט האט מיך געשטראפט? יו וואודנט בעליוו. כ'האב חתונה געהאט פופצן זעכצן

זע נאך א מעשה, קורצע מעשה, ס'איז געווען די בעסטע טיטשערן אין א סקול אין ארץ ישראל, איך וויל נישט זאגן די נאמען, ס'איז א היימישע סקול, נאר זי האט געהאט איין קראנקהייט, זי איז געווען אביסל אווערוועיט, איינמאל האט זי געגעבן א מארק א טעסט פאר א קינד, און די קינד האט נישט מצליח געווען אויפן טעסט, האט זי הויעך געשריגן דו גראבע חזיר וואס דו ביסט, דו פיפל וואס דו ביסט, דו האסט פון שילערע העמד, שילעט נאז, ס'איז דאך א מורא'דיגע שלעכטע זאך דאס, בקיצור די טיטשערין האט זיך אויפגעהויבן, זי איז אוועקגעגאנגען, צוריקגעקומען איין טאג, צוויי טעג, נאך צוויי טעג איז מען געווארן סקעפטיקל, וואס גייט דא זיין? וואס איז געשעהן מיט איר? גייען זיי צו איר אהיים? זיי ווילן זיך בעטן אז מען וויל בעטן מחילה זי זאל צוריקקומען, די איינציגע פראבלעם איז געווען מען האט זי שוין נישט געטראפן בין החיים, זי איז שוין געלעגן אויף די פלאר אין איר הויז און זי האט שוין געשטינקען אין גאנצן הויז, וואס גייסטו יעצט טון? די סוף איז געווען אז די מיידל וואס האט איר אזוי מיעס באליידיגט איז אהיים געגאנגען, זי האט אויך נישט געהאט קיין קינדער אכט אדער ניין יאר נאך די חתונה, דזשאסט דידנט העפען, זי איז געלאפן דעמאלטס. צו די רבנים, ס'איז דא אזא מושג ביי די ספרדים, כ'מיין אז אין בארא פארק איז אויך דא א שול, ער רופט זיך רימעניצער רבי, ער איז א גרויסע תלמיד חכם, ער איז א איינער פון די יעקעס פון די פון די יעקישע געמיינדע, דארט איז דא דער רב כץ, בקיצור האבן זיי אזא זאך אז יעדן פרייטאג מאכן זיי התרת קללות, מ'איז מבטל אלע קללות, אמאל שעלט איינער א קינד, אמאל דאס, אבער מ'מאכט התרת קללות, איז דער אייבערשטער מוחל, בקיצור זאג איך יעצט איז דא אזא זאך. איז זי האט געמאכט התרת קללות, און זי איז געגאנגען צו די פרוי צום ציון, זי האט זיך זייער אויסגעוויינט, אין ארץ ישראל מאכט עס אסאך, דא מאכט עס נאר די ווינער קהילה, אין ארץ ישראל מאכט עס כמעט יעדע קהילה, איך פלעג דאווענען דארטן אין ווען איך האב געמאכט די מקווה אין בית וגן, מען האט עס געמאכט יעדן פרייטאג, פארוואס? ווייל ווייסט דאך, א מענטש ווערט גערעגט, ער זאגט אמאל א שלעכט ווארט, עניוועי, און זי האט שטארק איבערגעבעטן די נפטרת, זי האט געזאגט הער אויס, איך גיי מאכן לעילוי נשמתך, איך גיי דערציילן די מעשה פאר די גאנצע וועלט, אז יעדער זאל וויסן, א טיטשער האט אויך געפילן, כאטשיג ער קומט אריין פאפאפאפאפאפא, זי קומט אריין אזוי שטרענג, און זי רעדט שטרענג, זי האט אבער אויך מענטשליכע געפילן, און אז דו האסט אזוי באליידיגט, יו קילד הער, און דאס דארף מען זייער שטארק וואטשן ווען דו פירסט דיין ווירטשאפט, יעצט ס'קומט פורים דארף מען אויך וואטשן וויאזוי מען רעדט צו איר, וואס מען רעדט. די אלע זאכן ווילן נישט באליידיגן קיינעם, זייער א הארבע זאך, זייער הארב, דער מגן אברהם ברענגט אז טאמער מען צערייסט יענעמס א קלייד וועגן שמחת פורים איז מען נישט מחיוב צו באצאלן, אבער מען צערייסט יענעמס הארץ איז עס א ביטער אומגליק. סאו איך זאג נאכאמאל, יעדער זאל מאכן קליינע סעודות, משלוח מנות איש לרעהו, זאל מען שיקן די מינימום, און מער פון דעם דארף מען נישט, און בפרט דאך היינט, אין שול גייט מען נישט דאווענען, די קינדער גייען נישט אין חדר, אבער משלוח מנות איז מען

קויפן אין א גוי'אישן סטאר, כ'זאג איך גיי עס אריין טראגן אין סאטמאר בוטשער זאלן עס סלייסן, זאגט ער נחום איך בעט דיך טוה עס נישט, פרעג איך פארוואס, זאגט ער זענען אזאלכע רשעים אז אים איז נישט כשר נאך פישען לייקען און אלעס איז אים נישט כשר, טוה עס נישט, מ'האט אנגעהויבן צו ארבעטן דערויף, פארשטייסט אליינס דער סאטמארער דיין איז געווען א גוטער פארלערנער דאס אלעס וואס ער איז געווען, ער איז נישט געווען קיין רב אינדערהיים, ער איז נישט געווען קיין רב, ער איז נישט.

אסתר המלכה האט געזאגט ווען זי איז אריינגעגאנגען אין בית הצלמים און די שכינה איז אוועקגעגאנגען, האט זי אנגעהויבן מתפלל צו זיין קלי קלי למה עזבתני, און ס'שטייט אין די ספרים אז ס'איז יעצט דא תענית אסתר, זאל מען מתפלל זיין זייער שטארק און בעטן דעם אייבערשטן זכות פון מרדכי ואסתר זאל אונז דער אייבערשטער געבן פון אלעם גוטן און קיינער זאל נישט זשאלעווען צו זאגן א גוט ווארט ווייל ס'איז זייער הייליגע מינוטן ס'גייט דורך נאכדעם ס'איז דורך, איטס נעווער קאמינג בעק, איבער'ס יאר וועט עס קומען, אבער ס'איז שוין נישט דער זעלבער יאר. ר' נתן זאגט פארוואס א מענטש באקומט אזויפיל יארן צו לעבן, ווייל אין יעדן טאג איז דא אנדערע צירופים, יעדע שעה איז אנדערע צירופים, ממילא אז ס'איז דא אנדערע צירופים, און דער אייבערשטער וויל אז דער מענטש זאל דאס אלעס מיטברענגען, איז במילא געבט ער אים אזויפיל און אזויפיל יארן. אמת, ס'וועט קומען נעקסטעס יאר פורים, וועט זיין נאכאמאל פורים, אבער ס'איז נישט די זעלבע צירופים, ס'איז שוין נישט דער זעלבער פורים, ס'איז נישט אין דער זעלבער יארגאנג, איז אלעס אנדערש, און וועגן דעם זאל יעדער איינער זען מען זאל נישט פארפאסן אפילו איין רגע פון אזעלכע הייליגע מינוטן, און מען זאל בעטן דעם אייבערשטן, מען זאל בעטן, מען דארף זיך איינ'עקשנ'ען ביים אייבערשטן, און מען זאל אויך בעטן אז די קינדער זאלן מצליח זיין אין תורה און יראת שמים, ס'איז אזויפיל מינות און כפירה אויף די וועלט וואס איז אראפגעקומען, און מען טוט אונז טעסטן, ס'איז כמעט שוין נישט דא קיין מציאות מען זאל זיך קענען באהאלטן, מען דארף נאר בעטן סייעתא דשמיא, און דעמאלטס. האפט מען אז מ'וועט מער מצליח זיין און מ'קען אויפשטעלן וואוילע ערליכע אידישע דורות פארן הייליגן באשעפער'ס נאמענ'ס וועגן. ס'קומט שבת נאך פורים, געווענטליך אז מ'שיכור'ט, בפרט נאך פורים, נאכמיטאג, אז ס'קומט שבת איז מען נאך שיכור, אז מ'איז שיכור קען מען מחלל זיין דעם שבת, אנדערע זאכן וואס איז פארמישט אין דעם. די גמרא זאגט אז יין קשה, ווען איינער טרינקט שטארקן וויין, פחד מפיגו, פחד טוט עס אויסוועבן, דערציילט אויף די גרויסע צדיקים זיי האבן געטרינקען פורים וויפיל ס'האט זיך געלאזט און געקומען צום זמן, דער פחד פונעם שבת אדער די פחד השם האט זיי געמאכט זאלן זיין ניכטער, מען דארף זייער אבאכט געבן אז מען וועט זיך דרייען אין די גאס, צו קומען צו חילול שבת, אנדערע זאכן, מען דארף זייער וואטשן, טאר זיך נישט ארום שפילן. איך געדענק א מעשה מיט יארן צוריק, איז געקומען עפעס א ראש ישיבה צו ר' אלישיב, ער האט געזאגט ער האט א בחור אין די ישיבה וואס דער בחור האט אביסל פראבלעמען און אלעס ער וויל אים ארויסווארפן ס'אים גרינגער ווארפט אים ארויס האט הרב אלישיב אנגעהויבן צו שרייען אויף אים, דו ביסט א רוצח גיי ארויס פון דא פרעגט אים רבי וואס זאל איך טון זאגט ער גיי קוק דיך אום צוויי זאכן צו ביי זיי אין הויז איז דא גענוג פרנסה ס'איז דא צו לעבן אויף צו עסן און אלעם און קוק דיך אויך אום וויאזוי ס'זעט אויס די שמירת שבת. שוין, ווען ער איז אוועקגעגאנגען, ער איז צוריקגעקומען האט ער געזאגט אז די עלטערן זיי האבן זיך געגערט ווייל ס'איז נישט געווען קיין פרנסה, נישט געווען גענוג צו עסן, האבן זיך די עלטערן געגערט, און במילא האט עס גורם געווען אז ס'איז דא א רעוואלט קעגן דעם אייבערשטן, קעגן שמירת שבת. האט הרב אלישיב געזאגט, אבער דו זעסט מ'טאר נישט ארויסווארפן קיינעם, איז דאך דא א גרויסע סיבה פארוואס דאס געשעהט, גיי הייל אויס די קראנקהייט וועסטו זעהן עס וועט אלעס ווערן גוט. צען יאר שפעטער איז יענער געווארן א גרויסער ראש ישיבה, דער בחור וואס מ'האט אים געוואלט ארויסווארפן. קען זיך נישט אזוי ארומשפילן מיט אידישע נשמות, מ'ווארפט, מ'טוט, מ'מאכט, א ראש ישיבה דארף זיין אזוי ווי א טאטע, און אז ער איז א טאטע פארשטייט ער די בחור, אדער אזוי ווי א מאמע, נישט קיין חילוק, און דאס איז וואס די ראש ישיבות זענען נישט, זיי געבן זיך נישט אפ מיט קיין בחור, זיי האבן דעם בחור אונטער דער ערד און פארטיג, און דאס איז געווען ממש א רוח הקודש זאך, קומט אן דא א שטינקער, א ראצער, א קאקער, א פישער, ער הייסט רוט, און ס'באדערט אים נישט אז מ'ווארפט ארויס קינדער אין די גאס. ס'באדערט אים נישט אז מ'נעמט צו פון עלטערן פיינע געלונגענע מיידלעך. יעצט, איך האב דירעקט, ס'האט מיך געדויערט יעצט אפאר שעה, כ'האב מיך נאכגעפרעגט, מיט וועם מאכט ער זיך חתונה? ווען ער מאכט זיך חתונה מיט שיינע שידוכים, ער'ט נישט נעמען אזא בחור, ער'ט נישט נעמען אזא מיידל, ער'ט עס געבן פאר די אנדערע, פאר די באמעס. ער איז א רשע און א הונט. און איך וויל זאגן דעם עולם, ווי שנעלער מ'וועט אים אונטערהאקן די פיס, אלס בעסער וועט מען פארן. מ'מוז אונטערהאקן די פיס פאר די אלע שקצים. ס'איז געווען דא דער העלבראנץ, העלבראנץ איז זיך אריינגערוקט אין א טאהשער בחור'ס בעט, וועמען זענען זיך געקומען לערנען ביי טאהשער רבי'ן וויאזוי מען ווערט א צדיק, ער האט אים אריינגעשטופט אין די מחילה, האט אים געמאכט משכב זכר, שפעטער איז יענער אזוי קאליע געווארן אז ער האט חתונה געהאט מיט א גויטע, מיט א גויטע קען מען נישט חתונה האבן, ער האט געלעבט מיט א גויטע יארן, זיין טאטע איז געווען זייער קראנק, ער איז געגאנגען מבקר חולה זיין אין שפיטאל, האט ער אים געזאגט איך בעט דיך קום נישט אריין, איך קען דיר נישט קוקן אין פנים, זאגט ער טאטע איך זאג דיר צו, איך גיי אהיים פון דא, איך לאז איבער די גויטע, און ער האט זי איבערגעלאזט, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אזא חוצפה וואס דא איז פארגעגאנגען, מען כאפט יענעמס קינדער, רויט האט זיך עפעס געפלאגט מיט דעם קינד, ער האט אים געשטעלט אויף די פיס, ער האט געעפנט א ישיבה און ער קאלעקטעט זיך א לימוד, אבער ווער האט אים אויפגעברענגט? אזא שאנדע! און חוץ פון דעם, ער איז נישט קיין געלערנטער סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט אויך נישט, אונז טראסט מיר יעדן איינעם, אנבעליוועבל וואס מען טוט, יא, ס'איז אזוי ווי אלע ברסלב'ער זאכן, זיי זענען אלע משוגע פאר איין געוויסע זאך און דו קענסטו גארנישט טון. ס'איז אריינגעקומען א שטיקל אפדעיט וועגן די מעשה. ס'איז פון דעם יואלי וואס האט מאכט חתונה די קטינים די קליינע קינדערלעך, זי האט א עלטערע שוועסטער ער האט זי חתונה געמאכט ביי די זעכצן, און זי האט אים געהאלטן אין איין שרייבן אז זי זוכט אויך א שידוך און ער זאל זעהן פאר איר אויך צו טרעפן א שידוך, און ער האט מודה געווען דער יואלי רוט אז ער שרייבט זיך שוין מיט איר גאנץ א לאנגע צייט און זי איז ערשט יעצט געווארן זיבעצן און זיי שרייבן שוין. קען מיר איינער מסביר זיין וואס ער שרייבט פאר א זיבעצן יעריג מיידל? איי וואנט אנדערסטענד וואט איז גאוינג אן וויט אס? יעצט איינער פון די משפחה האט מיך אנגעקאלט צו מ'קען אפשטעלן דעם שידוך, זאג איך אים ווי אלט איז זי? זאגט ער זי איז שוין זיבעצן, זאג איך קענסטו גארנישט טון, דעטס איט. יעצט עס קען זיין מ'קען אים קלאגן פאר דעם וואס ער האט געשריבן מיט איר פאר די זיבעצן, ווייל ער טאר דאס נישט טון, אבער איך וויל ענק ווייזן נאכאמאל אז מיין פאלעסי איז פאלעסי, דער הייליגער באשעפער האט נישט געטראסט פאר ר' שמעון בן יוחאי מיט ר' פנחס בן יאיר מיט אברהם אבינו מיט אן איסור יחוד ער פונקט אזוי ווי ער האט אונז נישט געטראסט האט ער זיי נישט געטראסט קומט אן דא א ראצער א סמארקאטש ער האט איבערגענומען דעם מוהרא"ש'ס דרך א משוגענער דרך וואס איף איי עווער סא וואן נאך אלע מעשות בין איך געפארן דארטן אויף יבניאל און מ'האט מיר דערציילט אז מ'האט אריין געברענגט פון עפעס וואסער וואס האט גערינען אויפן בארג מיט א שלויך ס'איז געווען א געהעריג שאובין יענס וואסער איז אויך געווען

צוויי דריי יאר ארום וועלן זיי זיך נישט טרעפן, אנדערע אויך נישט, איך בין אליינס געווען אינוואלווד ביי מוהרא"ש וואס איז געווען מחליפין נשותיהם, ס'איז געווען צוויי בחורים פון דעם זעלבע ישיבה און צוויי מיידלעך פון יבניאל, און ביינאכט האבן זיי זיך געטוישט די גאנצע צייט, און איך האב עס דערציילט פאר מוהרא"ש, און ער איז געווען אן ארויסגעווארפענער מענטש פון די עדה, האט ער נישט געהאט וועם צו פרעגן וואס די הלכה איז, ווער ווייסט ער האט אפילו געפרעגט, ס'איז א לצנות די גאנצע זאך, און מ'האט געוואלט גיין צו ר' חזקל רוט. און בעטן וואס מען טוט מיט זיין אייניקל, און מען האט אים געגעבן דעם כבוד אז מען וועט נישט מאכן א שטינק, מען וועט נישט ארויסשטעלן א חרם אזוי ווי אויף מיר, ווייל זיי האבן געזען ס'ארבעט נישט עניוועי, אבער מען גייט זען עפעס צו טון, דאס קען אזוי נישט אנהאלטן. און נאכדעם איז דא בעלא דער רבי, די וואך האב איך אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין, דער מענטש האט געבעטן א פרוי זאל אראפקומען צו אים דארטן, אין פלארידע ווייל ער וויל רעדן וויכטיג אז איר מאן איז א מזנה מיט ער איז א זונה ער טוט זנות מיט פארהייראטע פרויען און ער האט געזאגט זאג נישט דיין מאן גארנישט און קום אראפ צו מיר דאס איז א וועג צו רעדן צו א פארהייראטע פרוי וויל זאגן אז איר מאן טוט עס זע אז ער זאל אויך דארט זיצן עניוועי איטס גאנא סטאפ עס וועט קאסטן אביסל שברון לב באט איטס גאנא סטאפ א גוטן א פרייליכן פורים און א גוטן א פרייליכן שבת.